לזכות התמים שמאי מרדכי בן קרן ברכה לבנה שיחיה ליום ההולדת שלו ראש חודש כסלו. משיחת אור י א ניסן תשמ ד. מ'האט זיך פריער גערעדט אז אין א ברכה קען זיין א ברכה על פי דרך הטבע און דערנאך א ברכה למעלה מדרך הטבע, און אין דערויף גופא ביז אין אן אופן פון ניסי ניסים שלא בערך לגמרי אן מדידות והגבלות, און אף על פי כן נעמט מען דאס אויף, פרעגט מען דאך אויף דערויף די שאלה, דער ענין פון א ברכה איז דאך אז מ'איז ממשיך פון מקור ושורש און מ'זעט עס. אניט איז דאס נאך ניט דער ענין הברכה וואס ער איז רייך אין זיין מזל למעלה, בשעת מען בענטשט מיינט מען בפשטות ער זאל געבענטשט ווערן דא למטה, ווי איז שייכות צו זאגן א ברכה למטה למעלה ממדידה והגבלה, מען רעדט זיך וועגן א מענטשן

און פון חי' ביז טאקע מאה ועשרים שנה וכיוצא בזה, אבער ווי שייך איז דאס אנצורופן אז דאס איז למעלה ממדידה והגבלה? איז דא אין דערויף מיט איין און איינציגן אויסנאם א זאך וואס בטבע

און מען דארף האבן אויף דערויף א נס, נאר אפילו בדרך הטבע, אז מיט דעם פארזייען אין אן אופן המתאים על פי טבע, און אין א מקום המתאים על פי טבע, וועט פון אים אויסוואקסן אן עץ עושה פרי, אדער זורע זרע למינהו, וואס פון דעם זרע וועט אויכעט וואקסן א זרע למינהו, און אזוי אין סוף עד סוף כל הזמנים, און אויכעט שפעטער, וואס ווען האט זיך דאס אנגעהויבן? בשעת די זאכן וואס זענען באשאפן געווארן ביום ראשון, וואס איז געווען ענינים נעלים ביותר, ווי ער רעכנט זיי אויס אין מדרש און אויך אין פשוטו של מקרא, אז דעמאלט איז באשאפן געווארן ליכטיגקייט, און ליכטיגקייט מיט אלע פירושים וואס ער פארמאגט, אבער אף על פי כן איז דאס ניט עושה פרי למינו,

און דערפון וועט נתגלה ווערן א גרעין וואס מען זעט בדרך הטבע איז דאס אין סוף, וואס אזוי איז דאס אויכעט געווען ביי יום חמישי ווען ס'איז געווען דגים וחיות וואס זענען אויכעט פרים ורבים, דאס קומט אבער נישט ווי געזאגט פריער בשעת ס'איז געקומען יום השישי וואס דעמאלט שטייט צוויי מאל טוב אבער די צווייטע מאל טוב שטייט הנה.

צווישן זרע פון עושה פרי למינהו, ביי עשבים וחיות ודגים ובהמות וכיוצא בזה לאדם, זעט מען אבער אין פשוטו של הענינים, און מען זעט דאס בעיני בשר, אז דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן אין אן אדם א שכל אז ער זאל קענען אויפטון,

מאכט ער אויף אין זיי שינויים והטבות וכו', אז ביי זיי ווערט מערער דער עושה פרי למינהו דורך דערויף וואס ביי יום השישי איז באשאפן געווארן דער אדם מיט א שכל פון נפש אלוקית, נוצט ער אויס דעם שכל לטוב, וואס דעמאלט ווערט מוסיף אויף פרו ורבו ומלאו את הארץ. אויכעט וכבשוה, ער נעמט איין די גאנצע וועלט מיט אלע חוקי העולם, אין אן אופן אז ער קען דאס מאכן נאך בעסער און נאך גרעסער, און נאך טיפער און נאך ברייטער. און ווי דערציילט אויכעט אין פשוטו של מקרא, אז בשעת ס'איז געקומען יצחק, און ביי אים איז געווען ויזרע יצחק איז בדרך הטבע איז דאס געווען א שנה קשה א זמן קשה און א ארץ קשה א מדינה קשה וואס בדרך הטבע האט געדארפט אויפוואקסן אויסוואקסן פון דעם ויזרע אזויפיל און אזויפיל בשעת אבער ויזרע יצחק אין אן אופן ווי ער דערציילט אז כוונה זיינע איז געווען צוליב צדקה, נישט צוליב זיך אליין, נאר צוליב מקיים זיין דעם ציווי וואס ער האט באקומען פון אברהם אבינו, אויף וועלכן ס'איז געזאגט געווארן יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה, און דערפאר איז בשעת ויזרע יצחק זאגט ער אין פרקי דרבי אליעזר, וואס הייסט ווי קומט יצחק פארנעמען זיך מיט זריעה, נאר די זריעה איז געווען לצדקה, זרעו לכם לצדקה, אט דעמאלט ויברכהו הוי' האט אים דער אייבישטער געבענטשט, אז ס'איז געווען מצד הטבע מדינה קשה, וזמן קשה האט געדארפט זיין טאקע זרע פרי למינהו, אבער אין אזא מין אזא מין צאל איז באמת געווען מאה שערים, וויפל ס'האט געקאנט דארפט זיין על פי הטבע, בפרט נאך ווי מ'טייטשט אפ לויטן אפטייטש אין מדרש אז מאה שערים מיט שיעורים הייסט עס מעשר, איז מאה שערים איז דער טייטש אלף.

און חיות ובהמות ודגים, אז נוסף וואס זיי האבן מצד הטבע דעם כח פון אין סוף, דורך דרוב וואס עץ פרי אדער עשב זרע, איז דורך דרוב ביום השישי נאך צוגעקומען, אז דורך דעם אדם אדמה לעליון איז ער אין זיי מוסיף ביז אין אן אופן פון מאה שערים.